דף ק א עמוד א', די צוועלעפטע פרק. זאגט די משנה, מצוות חליצה, ווען דער יבם וויל נישט מייבם זיין, שטייט דאך אין פסוק, וחלצה נעלו, זי זאל אויסטוהן זיין שיך, די מצוה פון חליצה, בשלושה דיינים, דארף זיין דריי דיינים, ואפילו שלשתן הדיוטות, אפילו זיי זענען הדיוטות, זיי זענען נישט פון די סנהדרין איז אויכעט גוט, איז דאך מיניה וביה א סתירה, אט זאגסטו עס דארף זיין דיינים, דיינים ווייזט פון די סנהדרין, און אט זאגסטו אפילו הדיוטות, די גמרא וועט עס באלד פרעגן. חלצה במנעל חליצתה כשרה, אז מען האט געגעבן חליצה מנעל מיט א ווייכן שיך, חליצתה כשרה, די חליצה איז כשר, די אמאליגע שיך איז געווען צווייערליי שיך, ס'איז געווען אזעלכע שיך וואס איז געווארן אויסגעארבעט אזוי ווי ביי אונז די זוילן, די שיך איז געווארן געמאכט פון הארטע לעדער, אזוי הארט ווי א ברעט, אזוי ביי אונז איז הארט די זוילן. די שיך ווערן אנגערופן סנדל. מנעל ווערט אנגערופן אזוי ווי אונזערע שיך, וואס דער שיך איז בייגעדיג, איז מדין תורה, איז כשר סיי סנדל סיי מנעל, ווייל ביידע ווערן אנגערופן מיט דעם נעל, נעל ליגט ביידע. נאר ווי וועט זיין אז די שיך איז א צעריסענע שיך, איז עס פסול לחליצה. איז אזוי, ווען דער שיך איז געמאכט געווארן פון א הארטע מאטריאל, פון הארטע לעדער, געקאכטע לעדער, וואס ווערט דעמאלט אנגערופן סנדל, אז דאס ווערט צעריסן, קען מען עס נישט אנטון אויף די פיס, אבער מנעל, אפילו דעמאלט ווען ס'איז געווארן אביסל צעריסן, ווייל עס איז א זאך וואס טוט זיך בייגן און ס'האט בענדלעך, קען מען עס אנטון אויף די פיס. דעריבער האבן די חכמים געזאגט אז ווען מען גיט חליצה, זאל מען נעמען גלייך דעם הארטן שיך, ווייל דעם הארטן שיך האב איך דאך נישט קיין מורא טאמער וועט זיין א צעריסענער, ווייל א צעריסענער קען מען אים נישט טראגן, דער מאירי זאגט א אנדער סדר, ער זאגט אויך די זאך וואס מיר האבן פריער דערמאנט, נאר ער זאגט נאך א זאך, אז ביי א סנדל איז געווען פארדעקט נאר אונטן די טריט, אבער אויבן אויף די פיס איז עס געווען אינגאנצן אפן, ממילא אז ס'איז נאך געווארן אפגעבראכן נאך א שטיקל, קען מען דאך עס זיכער נישט גיין, ווי איז אבער ביי א מנעל? ביי א מנעל איז געווען צוגעדעקט גב רגליו אויכעט, איז ממילא צוריסענהייט קען מען עס אויך אנטון. דעריבער שטייט אין דער משנה אז חלצה במנעל בדיעבד איז חליצתה כשרה, אבער לכתחילה זאל מען נישט נעמען פון קיין ווייכע לעדער. באנפיליא, אנפיליא זאגט רש"י מיינט מען פון קאלאשן, ס'איז אמאל געווען אזעלכע קאלאשן וואס זענען געווען פון מאטריאל, נישט פון קיין לעדער, איז חליצתה פסולה אפילו בדיעבד, איז די חליצה פסול ווייל איך דארף האבן א זאך וואס דאס טוט פראטעקטן אויף דעם פיס, ווייל עס שטייט דא אין פסוק נעלו, און ס'דא א פסוק אין יחזקאל, יחזקאל רעכנט דארט אויס די טובות וואס דער אייבישטער האט געטון די אידן, זאגט ער דארטן, ואנעלך האָב דיר אָנגעטאָן תּחש, די שיך, נעל איך האָב דיר געגעבן שיך פֿון דער פֿעל פֿון תּחש. איז תּחש, דאָס דאָך אַ לעדער, דאָס טוט פּראָטעקטן דעם פֿיס. זאָגט מיר, אַז וועלכער, דאָס וואָס די תּורה זאָגט בײַ חליצה, נעלו, מיינט מען אויך אַזאַ שיך, וואָס דאָס טוט באַשיצן דעם פֿוס. ווי איז אָבער, אַז ס'איז געמאַכט פֿון מאַטעריאַל, טויג עס נישט. בסנדל שיש לו עקב כשר, אז דער סנדל האט עקב, עקב רופט זיך אן דער אונטערשטער טייל פון שיך, ווי רופט מען דאס אויף פויליש, די פאדעשווע, די היל, איז כשר, ושאין לו עקב, אז עס פעלט אונטן די היל, די פאדעשווע, פסול, איז ער פסול. יעצט דא רעדט מען שוין אויף וועלכן בסנדל, א סנדל מיז זיין א גאנצער, נאך א דין שטייט מן הארכובה ולמטה, ס'פעלט אים פון דעם פיס אפגעשניטן, און אבער מען טוט אן א שיך אויף דעם ארט ווי ס'איז אפגעהאקט, אבער די ווי די שיך געווארן אנגעטון נידריגער פון דעם ארט ווי דאס הייסט ארכובה, ארכובה איז דא אין דעם טייטשן, אנדערע טייטשן קניען, אנדערע טייטשן ארכובה מיינט מען די די די קנעכל, און מיר טייטשן דאס ווארט ארכובה, אבער עס איז אין דעם דא א מחלוקת, איז דער דין חליצה כשרה, ס'איז א כשר'ע חליצה, ווייל דארט ווערט עס אנגערופן אויכעט רגל, מן הארכובה ולמעלה, אז ס'איז געווארן אפגעשניטן פון דער ארכובה העכער, ממילא דער שיך געווארן אנגעטון העכער פון דער ארכובה, הייסט דאס נישט רגל, איז דער דין חליצה פסולה. חלצה, אויב זי האט געגעבן חליצה בסנדל שאין שלו, א שיך וואס באלאנגט נישט צו אים, או אדער בסנדל של עץ, א שיך פון האלץ, אין אמת'ן פון האלץ טויג נישט. מיר האבן דאך פריער געזאגט אז ס'מוז זיין דווקא פון עור, נאר מען מיינט דער שיך איז געווען פון האלץ און ער איז געווען באדעקט אויסנווייניג מיט לעדער, או אדער בשל שמאל דעם לינקן דעם שוך פון לינקן פוס האט מען אנגעטון בימין אויף דעם רעכטן פוס איז חליצה כשרה ווי וועט זיין אז מען האט געמאכט די חליצה אויף דעם לינקן פוס איז דא ווייטער אין גמרא מחלוקת האבן מיר דאך עס שוין געלערנט איך צי איך לערן אפ א גזירה שוה רגל רגל פון מצורע, אבער מצורע ימין איז דא אויך ימין, אז דער וועלכער זאגט עס דארף זיין מופנה משני צדדים, און דא איז נישט קיין מופנה משני צדדים ממילא האלט ער אז סמוז נישט זיין ימין. אבער דא רעדט מען עפעס אנדערש, דא מיינט מען מ'האט אויסגעטאן טאקע אויף דעם רעכטן פוס, נאר וועלכן שיך? דעם לינקן. חלצה, בגדול, אז דער שיך איז געווען א גרויסער שיך, נישט צו זיין מאס, אבער שיכול להלך בו, ער קען גיין, ער איז נישט אזוי גרויס מען זאל נישט קענען טראגן, ער קען נאך גיין מיט דעם, או אדער בקטן, די שיך איז קלענער, שחופה, עס דעקט צו, את רוב רגלו, די רוב פון זיין פוס, איז די דין חליצתה כשרה, די חליצה איז כשר. רשי, ואפילו שלושתן הדיוטות, וואס מיינט מען הדיוטות? שאינן, זיי זענען נישט מסנהדרין, ובגמרא פריך, די גמרא פרעגט, מאי דיינים, אויב דו זאגסט הדיוטות איז גוט, פארוואס שטייט דיינים? מנעל איז ג, מיינט מען של עור רך, פון ווייכע לעדער אי, כעין שלנו, אזוי ווי אונזער לעדער. חליצה כשרה, ווייזט אויס, אבער לכתחילה לא, לכתחילה זאל מען נישט מאכן קיין ווייכן שיך. כדמפרש לקמן ווערט די גמרא ווייטער מפרש משום מנעל המרופט, א שיך המרופט, וואס מיינט מען א מרופט? שניטל גבו, ס'איז געווארן צוגענומען אויבן, ס'איז צוריסן. אבל עיקר חליצה, לכתחילה עיקר חליצה איז בסנדל. וואס איז דאס סנדל? והוא דאס איז של עור קשה, פון הארטע לעדער, אזוי ווי די לעדער פון די הילס ומבושל, עס ווערט געקאכט, ומשנפחת עס ווערט אביסל צובראכן, אין לו תקנה, נישטא קיין עצה ואין דרך לנועלו מען קען עס נישט אנטוהן, איז ביי א ווייכן שיך האט מען מורא טאמער וועט עס זיין צוריסן מעט אויך געבן מיט דעם חליצה, דעריבער אפילו דעמאלט ווען דער שיך איז א גאנצער זאל איך נישט געבן מיט אים קיין חליצה, זאל איך גלייך נעמען א הארטן, באנפיליא של בגד קאלאשן בלע"ז, קאלאצן בלע"ז, אנדער גירסא איז דא קאלאשן בלע"ז. פסולה, פארוואס אויב די שיך איז פון מאטריאל איז פסול? דמידי דמגין בעינן, איך דארף האבן א זאך וואס טוט באשיצן דעם פיס. דכתיב שטייט אין פסוק וחלצה נעלו, ונעל, מידי דמגין הוא איז א זאך וואס טוט באשיצן. דכתיב שטייט ביי יחזקאל ואנעלך תחש,

או בשל שמאל בימין כשרה אבל אבער חליצה של שמאל אז די חליצה איז געווען אויף דעם לינקן פוס, קתני בפירקין פלוגתא, דא רעדט זיך אז ס'איז געווען אויף דעם רעכטן פוס, נאר וועלכע שיך איז געווען אנגעטון? דער לינקער. חלצה בגדול מיינט מען אזוי, סנדל א שיך שלא היה למידת רגלו, אבל אבער הוא יכול ללכת בו, ער קען שוין גיין נאך מיט אים, כאטש ער איז גרויס אבער ער איז נישט אזוי גרויס, אז מען זאל נישט קענען גיין הכי גרסינן או בקטן החופה את רוב רגלו חליצתה די חליצה כשרה איז כשר. גמרא, פרעגט די גמרא, ומאחר דאפילו שלושה הדיוטות, אויב מיר זאגן דאך אז די חליצה איז גוט מיט דריי הדיוטות, דיינים למה לי, פארוואס ווערט דערמאנט מצוות מצוה חליצה איז בשלושה הדיוטות, דיינים, דער פרק הייבט זיך אן מיטן ווארט מצוה, אבער דער פרק ווערט אנגערופן מצוות חליצה. ענטפערט די גמרא, הא קא משמע לן, אין אמת'ן איז כשר מיט הדיוטות, נאר דאס וואס ער זאגט מיר שלשה דיינים גייט ער מיר דאס דערציילן, דבעינן בשלשה איך דארף האבן אזעלכע דריי שיודעים וואס ווייסן להקרות זאלן פארליינען די פסוקים כעין דיינים אזוי ווי דיינים קענען ליינען, דער יבם דארף דאך זאגן לא חפצתי לקחתה, זי דארף זאגן מאן יבמי להקים, און נאכהער דארף מען זיך דאך זאגן ככה לא יעשה לאיש אשר לא יבנה את ביתו ווען איז די זאך אזוי אויב ס'וועט זיך געשעהן עפעס א שאלה צו די שיך איז א כשרע צו ער איז נישט קיין כשרע קענען זיי דאך גיין פרעגן די דיינים וועט מען זיי פסק'נען די זאך איז אבער דאס קענען זיי נישט גיין פרעגן צו מיר האבן געליינט ווי געהעריג צו מען האט נישט געליינט ווי געהעריג, דעריבער דארפן זיי קענען ליינען. תנינא איז פון דעם א ראיה להא דתנו רבנן צו דער זאך וואס די רבנן האבן געלערנט, מצוות חליצה איז בשלושה דריי שיודעים להקרות כעין דיינים וואס זיי קענען פארליינען אזוי ווי דיינים. רבי יהודה אומר בחמשה, רבי יהודה זאגט אז עס דארף זיין פינף דיינים. יוטס, פרעגט די גמרא מאי טעמא דתנא קמא, פארוואס זאגט דער תנא קמא דריי זאל זיין, נישט צו גענוג, פארוואס זאל דארפן זיין דריי, זאל זיין גענוג צוויי עדות? דתניא מיר האבן געלערנט שטייט אין פסוק זקנים, שטייט ועלתה יבמתו השערה אל הזקנים. מיינט מען דא שניים צוויי, און דארט אין ס'ווארט זקנים מיינט מען דאך זה שקנה חכמה, און בפרט נאך ס'ווערט דאך דערמאנט השערה, און דאס ווארט השערה דארט איז דאך די מקום קביעות פון דעם בית דין, מיינט מען דעמאלט שניים צוויי, ועיין בעזן שקר, א בית דין קען נישט זיין ס'זאל זיין שקול צוויי צו פיר צו זעקס, ווייל ס'קען דאך אמאל פארקומען עפעס א שאלה, דארף מען דאך אז ס'זאל קענען זיין מקיים זיין דעם אחרי רבים להטות, דא דאך אין די משנה דא אסאך זאכן וואס איז דא דא שאלות, אזוי בדיעבד לכתחילה דעריבער מוסיפין עליהם עוד אחד, איז מען מוסיף נאך איינעם, הרי כאן שלושה. דעריבער זאגן די חכ תנא קמא אז דארף זיין דריי מענטשן, ורב יהודה, און רב יהודה זאגט זקני שניים, עס שטייט אין פסוק וקראו לו זקני עירו, איז דאס אויך צוויי, זקנים שניים איז שוין פיר, ואין בית דין שקול, מוסיפים עליהם עוד אחד, הרי כאן ה', און רש"י פרעגט ס'איז דאך דא נאך א ווארט זקנים, שטייט ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקנים, זאגט דער רש"י ווייל עס שטייט מיט א ה' הזקנים יעצט מיינט מען די פריערדיגע. פרעגט די גמרא ותנא קמא האי זקני מאי עביד ליה, וואס טוט דער תנא קמא פון דעם זקני, רבי יהודה האט אפגעלערנט זקנים צוויי, זקני נאך צוויי, וואס טוט דער תנא קמא מיט דעם זקני? מיבעי ליה, פון דעם בין איך מרבה, לרבויי מרבה זיין, אפילו שלשה הדיוטות, אז אבי עס איז זקני, איז אפילו הדיוטות איז אויך גוט. זאגט תוספות אזוי, פארוואס זקנים וואלט איך געמיינט מען דוקא דיינים, ווייל דארטן נאך ווערט דערמאנט השערה, ווייזט עס אויס אז ס'איז פון סנהדרין, אבער דא א זקני ווייזט אויס זקני שוק א וועלכע זאלן זיין. פרעגט די גמרא ורב יהודה, רב יהודה דארף דאך האבן דעם זקני מרבה זיין נאך צוויי מענטשן, הדיוטות מנא ליה, פון וואנען ווייס ער אז ס'איז גוט הדיוטות? עס מוז נישט זיין קיין סנהדרין. ענטפערט די גמרא נפקא ליה, ער לערנט עס אפ מלעיני שטייט אין פסוק ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקנים, דאמר מר האבן מיר געלערנט לעיני פרט לסומין אז זיי זאלן נישט זיין קיין בלינדע, וואס דארף איך האבן א לימוד זיי זאלן נישט זיין קיין בלינדע? דיין סנהדרין איז דא א דין טאר סיי ווי נישט זיין קיין בלינדע, איז אויב איך זאל זאגן אז מען דארף האבן דווקא פון די סנהדרין דיינים פון סנהדרין דארף איך דאך נישט האבן קיין לימוד אז מען זאל נישט זיין קיין סומא ווייל אין די סנהדרין קען דאך נישט זיין קיין סומא דאמר מר מיר האבן געלערנט לעיני פרט לסומא ומדאיצטריך לעיני למעוטי סומין שמע מינה איז א ראיה דאפילו הדיוטות דאי סלקא דעתך אויב כ'וועל לערנען סנהדרין בעינן אז עס מוז זיין סנהדרין למה לי למעוטי סומין וואס דארף איך ממעט זיין סומין מדתני רב יוסף נפקא אויב ס'איז סנהדרין ווייס איך פון א צווייטן לימוד אז א סומא איז נישט גוט ווייל אלעס אויב ער איז א סומא איז עס דאך נישט קיין דיין דתני רב יוסף, כשם שבית דין מנוקים בצדק, אזוי די בית דין איז ריין מיט גערעכטיקייט, כך בית דין מנוקים מכל מום, אזוי די בית דין איז ריין, זיי האבן נישט קיין מום. שנאמר, שטייט אין פסוק, דאס האט געזאגט שלמה המלך אויף די סנהדרין, כולך יפה רעיתי ומום אין בך. איז ממילא אויב ס'איז סנהדרין ווייס איך דאך אליין אז סומין קענען נישט זיין די וואס בית דין פון די חליצה, און אויב איך דארף האבן א מיעוט איז דאך שוין פון דעם א ראיה אז ס'איז גוט הדיוטות. פרעגט די גמרא ואידך, בלייבט דאך שוין יעצט א קשיא אויף די רבנן, וואס טוען זיי מיט דעם לעיני, איך קען דאך נישט זאגן אז דער לעיני גייט מיר דערציילן וועלכע זאך? אויף סומין. דאס הייסט אזוי, די רבנן האבן דאך געזאגט, די רבנן, יא וואס, וואס דארפן זיי האבן א זקני, וואס דארפן זיי האבן א זקני, מיר האבן דאך געזאגט אז די רבנן זאגן אז פון דעם ערשטן זקנים לערנען זיי אפ צוויי, פון דעם צווייטן לערנען זיי אפ הדיוטות, וואזשע דארף איך האבן דעם לעיני, בשלמא לויט ר' יהודה'ן דארף איך האבן דעם לעיני, ווייל זקנים לערנט ער אפ צוויי, פון זקני לערנט ער אפ נאך צוויי, דארף איך האבן דעם לעיני, פרט לסומא, ווער איך שוין געוואויר פון דעם דין אז מען מעג הדיוטות, אבער די רבנן אז זיי ווייסן שוין הדיוטות מזקני, וואזשע דארפן זיי האבן דעם לא יענה?

דקא נפיק וואָס גייט אַרויס מפּומא דיבמה, פון דער מויל פון יבמה, דכתיב, עס שטייט אין פּסוק, לעיני הזקנים וירקה, דאַרף איך אויף דעם האָבן דעם לעיני. פרעגט די גמרא, ואידך נמי, דאָך אַ קשיא אויף ר' יהודה, רבי יהודה לערנט דאך אפ פון דעם לעיני אז הדיוטות, מיבעי ליה לכדרבא, איך דארף דאך האבן דעם לעיני אויף רבא'ס דרשה, ווי איך קען האבן אז די דיינים זאלן זען די רוק די שפייעכץ וואס גייט ארויס מפומא דיבמה, אז דארף זיין לעיני הזקנים. ענטפערט די גמרא. אין הכי נמי, רב יהודה זאגט אז פון דעם לעיני לערן איך טאקע אפ דעם דין אז די דיינים דארפן זען דאס שפייעכץ וואס גייט ארויס פון איר מויל, ואלא הדיוטות מנא ליה, וואנען זשע ווייסט ער הדיוטות? די רבנן ווייסן הדיוטות מזקני, אבער רב יהודה פון וואנען ווייסט? יעצט קומט דאך אויס אז סיי רב יהודה סיי די רבנן לערנען אפ פון לעיני איין דרשה אז זאלן זען דעם רוק. ענטפערט די גמרא, נפקא, איך לערן אפ מבישראל, שטייט אין פסוק להקים לאחיו שם בישראל, זאגן מיר ישראל כל דהו, אבי א איד, ס'מוז נישט זיין קיין דיין, ווער זאגט אזוי ווער? רב יודא, פרעגט די גמרא, ואידך איז דאך שווער אויף די רבנן, די רבנן ווייסן דאך שוין אז ס'איז גוט הדיוטות, פון דעם זקני איז דאך שווער אויף די רבנן, האי ישראל מאי עביד ליה, איז דאך נאך איבריג דער ישראל, ענטפערט די גמרא, מיבעי ליה, דארף מען דאס האבן לכדתני רב שמואל בר יהודה, אויף דער דרשה וואס רב שמואל בר יהודה האט געלערנט, בישראל מיינט מען בבית דין של ישראל, אז די חליצה זאל זיין פאר א בית דין פון אידן, ולא בבית דין של גרים, אז ס'זאל נישט זיין קיין בית דין פון גרים, ווייל ס'איז דאך דא אזעלכע אופנים וואס א גר איז כשר צו זיין אין בית דין. די גמרא זאגט ווייטער, דף ק"ב עמוד א', אז אויב אמו איז א ישראלית איז אויב דער טאטע איז א גר, דאס ווערט שוין אנגערופן מקרב אחיך און ער איז שוין כשר צו זיין אין די סנהדרין, אבער לגבי חליצה טוט מיר אויף דער בישראל אז עס מוז זיין סיי דער טאטע און סיי די מאמע זענען אידן. פרעגט יעצט די גמרא, ואידך איז דאך שווער אויף רבי יהודה, ווי קענסטו זאגן אז רבי יהודה לערנט זיך אפ פון דעם בישראל אז ישראל כל דהו א הדיוט אויכעט, איך דארף דאך האבן דעם בישראל דארף איך דאך האבן אויף וועלכע זאך? לגבי דעם דין פון גרים, א בית דין פון גרים איז נישט גוט, ענטפערט רבי יהודה, בישראל אחרינא כתיב, שטייט מיר צוויי מאל בישראל קומט אויס פון איין בישראל לערן איך אפ למעוטי בית דין של גרים און איין בישראל לערן איך אפ אז הדיוטות א ישראל כל דהו לאמיר איבערחזרן קומט אויס אזוי לויט די רבנן פון זקנים לערן איך אפ צוויי דיינים אין בית דין שקול איז מען מוסיף א דריטן, און פון זקני קומט מען צו זאגן הדיוטות, און לויט רבי יהודא לערן איך אפ פון זקנים לערן איך אפ צוויי, און זקני צוויי, און ואין בית דין שקול בין איך מוסיף א פיפטן, יעצט לעיני האלטן ביידע די זעלבע דרשה אז מען זאל זען די רוק, יעצט בישראל לערנען דאך ביידע לא של גרים, נאר וואס דען, ס'דא נאך א צווייטער בישראל, און פון דעם צווייטן בישראל לערנט רבי יהודה אפ הדיוטות. פרעגט די גמרא ואידך, איז דאך שווער אויף די רבנן, וואס טוען זיי מיט דעם אנדערן בישראל? מיבעי ליה דארף מען עס האבן לכדתניא, צו דעם וואס מ'האט געלערנט אמר רבי יהודה האט רבי יהודה דערציילט, פעם אחת היינו יושבים לפני רב טרפון איין מאל זענען מיר געזיצן פאר רב טרפון'ען ובאה יבמה לחלוץ איז געקומען א יבמה געבן חליצה ויאמר לנו האט צו אונז רב טרפון געזאגט ענו כולכם איר זאלט אלע זאגן חלוץ הנעל איז דאס די טייטש בישראל אז די אידן זאלן דאס אויך זאגן אויב אזוי בלייבט דאך צוריק שווער אויף רב יהודה'ן א רב יהודה רב יהודה איז דאך איצט שווער אז רבי יהודה פארטוט דעם בישראל אויף הדיוטות, איז וואנעט זשע ווייסט ער אז אלע מענטשן דארפן זאגן? ער זאגט מונקרא נפקא, ווייל עס שטייט דער ונקרא, שטייט לעבן בישראל איז צו זאגן אז אלע זאלן זאגן, און לויט די רבנן פרעג איך טאקע נישט קיין קשיא. ווייל ס'איז מיר דא גארנישט נישט איבריג, נאר איך לערן עס אפ מכח די סמיכות. וואס איך האב פריער געזאגט, דאס וואס עס שטייט א לשון רבים מיינט מען צוויי. פרעגט יעצט אויף דעם די גמרא, אלא מעתה, אויב אזוי שטייט אין פסוק וקראו זאג שנים, זאל זיין נאך צוויי, שטייט וקראו זקני עירו ודברו אויך שנים, צוויי, הכי נמי זאג אויך אזוי אז לרבי יהודה הרי כאן תשעה זקנים צוויי זקני צוויי וקראו צוויי און ודברו צוויי איז אכט און אין בית דין שקול איז נײַן און לרבנן הרי כאן שבעה ווילסט דאך אויך נאך מרבה זיין ענטפערט די גמרא ההוא מיבעי ליה דעם וואס שטייט וקראו וואס שטייט ודברו דארף איך האבן לכדתניא אויף א צווייטן לימוד. וקראו לו, זיי זאלן אים רופן, ולא שלוחם, נישט זייער שליח. ודברו אליו, מלמד, דער פסוק קומט מיר לערנען, שמשיאין לו עצה הוגנת לו, מען גיט אים א עצה וואס איז פאסיג פאר אים. שאם היה הוא ילד, דער יבם איז געווען א יונגער, והיא זקנה און זי איז אלט, אדער פארקערט הוא זקן ער איז א אלטער, והיא ילדה און זי איז א יונגע, אומרים לו זאגט מען צו אים, ווען ער איז א אלטער זאגט מען צו אים, מה לך אצל ילדה, וואס זאלסטו איר גיין מייבם זיין א יונגע פרוי? אדער דעמאלט אויך ווען ער איז יונג און זי איז אלט, נאר מה לך אצל זקנה, כלך גיי אצל שכמותך, אזעלכן וואס איז דיין גלייכן, ואל תכניס קטטה לתוך ביתך, אז מען זאל זיך נישט קריגן, דאס לערן איך אפ ודברו אליו, זאלן רעדן צו אים, זאלן אים געבן א פאסיגע עצה. רש"י. אמר רבא אמר רב נחמן, האט רבא געזאגט אין נאמען פון רב נחמנ'ן, רב נחמן האלט, הלכה די הלכה איז חליצה בשלושה, נישט ווי רבי יהודה וואס ער זאגט חליצה דארף זיין פאר פינף, נאר חליצה איז גענוג פאר דריי, הואיל וסתם לן תנא כוותיה, ווייל ביי אונז סתם משנה ווערט דערמאנט בשלושה איז הלכה ווי דער סתם. זאגט תוספות מכח דעם דין פון יחיד ורבים הלכה כרבים, מכח דעם איז נאך נישט קיין ראיה אז ס'איז הלכה כרבים, ווייל אמאל איז פארהאנען ווען די טעם פון דעם יחיד איז בעסער, דעמאלט טו איך פסק'ענען ווי דער יחיד כנגד הרבים. אבער דא וואו איך זעה אז דער תנא האט סותם געווען בשלושה בלייבט אזוי די הלכה. אמר ליה רבא לרב נחמן, האט רבא געפרעגט צו רב נחמנ'ן, אי הכי, אויב אזוי, מיאון נמי, זאל איך אויך פסק'נען ביי מיאון זאל זיין. דריי מענטשן, ווען א קטנה וואס האט איר מקדש געווען אחיה ואמה, וואס די קידושין זענען נישט מדין תורה, איז דאך דער דין אז זי קען ממאן זיין, זיי זאגן זי וויל נישט דעם מאן, זאל מען דארטן אויך פסק'נען אז די הלכה איז בשלושה, זאגט תוספות, נישט די קשיא איז ווייל איך פסק'ן ווי דער סתם זאל איך פסק'נען ווי יעדן סתם משנה, נאר די קשיא איז אזוי, ווייל חליצה ומיאון זענען גלייך צו איין זאך, דורך דער מעשה געבט זי ארויס זי מעג חתונה האבן מיט יעדן איינעם, און אומעדום ווערן זיי געלערנט צוזאמען, זאגט ער אזוי האב איך דאך א סתם דארט אויכעט, אז ס'איז בשלושה זאל איך פסק'נען בשלושה,

רבי יוסי ברבי יהודה ורבי אלעזר ברבי יוסי מכשירין בשניים, זיי זאגן אז ס'איז גענוג צוויי, די גרסה איז ורבי אלעזר ברבי שמעון, ואמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן הלכה כאותו הזוג, אז די הלכה איז ווי דער זוג אז חליצה איז בשניים, זע איך דאך אז כאטש כ'האב א סתם בשלושה דאך פסק'ן איך בשניים, ענטפערט די גמרא, התם דארטן ביי מיאון חד סתמא האב איך איין סתם, נאר א סתם אין מסכת סנהדרין, והכא און דא א תרי סתמי, דא איז דא צוויי סתמא, דאס פון אונזער משנה און אויך דאס פון סנהדרין, פרעגט די גמרא, התם נמי ביי מיאון אויכעט תרי סתמי נינהו, האב איך צוויי סתם משנה'ס וואס זיי זאגן אז מיאון איז פאר דריי. דתנן מיר האבן געלערנט פריער שטייט אין דער משנה, א פרוי וואס האט געמאכט א נדר און זי איז געגאנגען צום חכם ער זאל איר מתיר זיין דעם נדר, און ער האט נישט געפונען קיין פתח אויף דעם נדר און דער מאן מוז איר גט'ן, שטייט דארט אין דער משנה, הרי זה לא ישאנה, טאר דער חכם נישט מיט איר חתונה האבן, משום לזות שפתים, מענטשן וועלן זאגן אז דעריבער האט ער איר גע'אסר'ט אויפן מאן, כדי דער מאן זאל איר גט'ן און ער וועט מיט איר וואוינען, שטייט דארטן דערמאנט אין דער משנה, ס'איז ביי אונז אין צווייטן פרק, מיאנה,

אויף די גמרא ווען איך גיי וועגן צוויי מיט דריי זאגסטו דריי איז שטארקער ווי צוויי אבער דא אויף מכח וואס ווילסטו פסק'נען אז חליצה בשלושה כ'האב א סתם מכדי הא סתמא דא האסט א סתם און אז חליצה בשלושה והא סתם, און דא האסט א סתם אז מיאון איז בשלושה, מה לי חד סתם וואס איז א חילוק צו איין סתם מה לי תרי סתם צו איך האב צוויי סתמים מה לי תלתא, אויב דו זאגסט אז איך פסקן ווי דער סתם ווייל דער רבי האט אזוי סותם געווען, איז דאך נישט קיין חילוק צו ער האט אויף איין ארט אזוי סותם געווען צו צוויי ערטער צו דריי ערטער. אלא אמר רב נחמן בר יצחק, רב נחמן בר יצחק זאגט א צווייטע סברא, הואיל וסתם במקום מחלוקת, דאס איז א סתם אויפן ארט פון מחלוקת, דארט ווערט דערמאנט נאך א זאך, אין דער אנדערער זאך טוט רבי יהודה קריגן, און ביי דעם דין חליצה בשלושה טוט ער נישט קריגן, איז דאך פון דעם א ראיה אז ער האט חרטה געהאט רבי יהודה, און ער האלט אז חליצה איז בשלושה. אבער מיאון? ביי מיאון ווערט נישט דערמאנט אז ס'זאל דארטן זיין אן אנדער מחלוקת און איך זאל זאגן ווען איך זעה זיי קריגן נישט ביי נאר ביי דער אנדערער זאך און נישט ביי מיאון איז א סימן זיי האבן חרטה געהאט. וואו האמיר דארטן א אנדער מחלוקת? דתנן מיר האבן געלערנט סמיכת זקנים. וואס די זקנים דארפן מאכן סמיכה, דער דין איז אז די בית דין האט שלעכט געפסקנט און רוב קהל האט געטון ווי דער בית דין דארף ברענגען יעדן שבט א פר, דער פר ווערט אנגערופן פר העלם דבר של ציבור פאר א חטאת, ס'איז א חטאת הפנימי וואס די דם ווערט געשפריצט אויף דעם פרוכת און די בשר טוט מען פארברענען חוץ למחנה, שטייט דארטן אז מען זאל מאכן די זקנים סמיכה, זאגן מיר סמיכת זקנים, ועגלה ערופה, ביי עגלה ערופה שטייט דאך אז מען האט געפונען א חלל צווישן צוויי שטעט, דארפן די זקנים אויסמעסטן וועלכע שטאט איז די נאנטסטע, בשלושה דברי רב יוסי, רב יוסי זאגט ס'דארף זיין דריי דיינים, רבי יהודה אומר בחמישה, רבי יהודה זאגט ס'דארף זיין פינף, החליצה והמיאונין בשלושה דארף עס זיין דריי, ולא קפליג רבי יהודה, און רבי יהודה קריגט נישט אויף דעם, שמע מינה איז פון דעם א ראיה הדר ביה רבי יהודה, רבי יהודה האט חרטה געהאט, וואס רבי יהודה האט פריער געהאלטן אז חליצה איז בשלושה, בחמישה שמע מינה איז א ראיה האט חרטה געהאט און ער האלט אז חליצה איז בשלושה, דעריבער טוה איך פסק'נען אז חליצה איז בשלושה ווייל ס'איז נישטא קיין מחלוקת ווייל רב יודא האט חרטה געהאט. רשי. אמר רבא, האט רבא געזאגט, צריכי דייני, דיינים דארפן, למיקבע דוכתא, צו באשטימען א ארט, אויף דעם ארט וועט מען געבן חליצה. דכתיב שטייט אין פסוק ועלתה יבמתו השערה אל הזקנים, איך זאג השערה אז די ארט זאל שוין זיין צוגעגרייט אויף דעם ארט וועט מען געבן א חליצה, דער ענין פון דעם זאגט דער מאירי איז כדי זאל מפרסם זיין די זאך ווי מיר וועלן זען ווייטער. ר' פפא ורב הונא בריה דרב יהושע עבדי עובדא בחמשה זיי האבן געטון א מעשה ביי חליצה אז ס'זאל זיין פינף מענטשן, פרעגט די גמרא כמאן ווי ווער פסק'ענען זיי כר' יהודה ווי ר' יהודה והא הדר ביה ר' יהודה האט דאך חרטה געהאט און ר' יהודה לערנט אז ס'איז גענוג דריי, איך זע דארטן נאר ביי אין די מסכת סנהדרין אין די זעלבע משנה ווערט דערמאנט סמיכת זקנים און עריפת עגלה זאגט דער תנא קמא דריי און רבי יהודה זאגט פינף, און חליצה ווערט דארט דערמאנט דריי און רבי יהודה קריגט נישט דאס א סימן ער האט חרטה געהאט, ענטפערט די גמרא לפרסומי מילתא, דעריבער האט מען גענומען נאך צוויי וועגן מפרסם זיין די זאך אז זי האט באקומען חליצה, איז דא צוויי טעמים, איין טעם איז וועגן דער וועלט באווארענען א כהן זאל איר נישט נעמען, נאך א טעם איז מענטשן זאלן וויסן אז זי איז נישט צוגעבינדן וועט זי קענען חתונה האבן, דאס איז פאר איר טובה. איז דא א מחלוקת וועגן דיע צוויי, צו דיע צוויי דארפן אויך זיין אזעלכע שיכולים להקרות, פשטות דארפן זיי נישט זיין יכולים להקרות, זיי זענען דאך נישט פון בית דין, זיי זענען דאך נאר לפרסומי מילתא, דערציילט די גמרא א מעשה, רב אשי איקלע לבי רב כהנא, רב אשי האט זיך געטראפן צו רב כהנא, אמר ליה, האט רב כהנא געזאגט צו רב אשי'ן, סליק מר לגבן, דער האר זאל ארויף גיין צו אונז, למלויי בי חמשה, אנצופילן, עס דארף זיין פינף מענטשן. די גמרא גייט דא ממעט זיין אז אויב מען זיצט שוין אויף דעם ארט די בית דין אפילו עס זיצט פינף און עס קומט צו גיין א יבמה מיט דעם יבם דאס איז נישט גענוג מען קען איר גלייך נישט געבן חליצה נאר מען דארף באשטימען די ארט. אמר רב כהנא האט רב כהנא געזאגט הוה קאימנא קמיה דרב יהודה, איך בין געשטאנען פאר רב יהודה, ואמר לי, ער האט מיר געזאגט, תא, קום, סק לזירזא דקני, גיי ארויף דארט וואו עס ליגט די בינטל פון די שטעקעלעך, זיי זענען דארטן געגאנגען, זאלן זיך אוועקזעצן געבן חליצה. לאיצטרופי בי חמשה, זיך מצרף זיין זיין פינף מענטשן. אמרו לו, האט מען געזאגט צו רב יהודה'ן למה לי חמשה, וואס דארף מען פינף, אמר להו האט ער זיי גענטפערט, כי היכי דליפרסם מילתא, אז ס'זאל ווערן מפורסם אז זי האט באקומען א חליצה, וועט זי נישט חתונה האבן צו קיין כהן, אדער מענטשן וועלן וויסן אז זי מעג חתונה האבן וועט זי קענען טון א שידוך. דערציילט די גמרא א מעשה, רב שמואל בר יהודה הוה קאי קמיה דרב יהודה, איז געשטאנען פאר רב יהודה אמר ליה האט ער אים געזאגט, סק תא לזירזא דקני, גיי ארויף אויף דעם ארט וואו עס ליגן די שטעקעלעך, לאצטרופי בי חמישה, זאלסט זיך מצרף זיין אויף צו די פינף מענטשן וואס מען דארף האבן ביי חליצה, און דאס איז א ענין לפרסומי מילתא, ס'נאר כדי מפרסם צו זיין די זאך, אבער אין אמת'ן דארף מען נישט האבן קיין פינף מצד הדין, ווייל רבי יהודה האט חרטה געהאט. אמר ליה האט רב שמואל בר יהודה צו אים געזאגט, תנינא, איך האב געלערנט א ברייתא, די ברייתא ווערט אויך פריער דערמאנט דא אויף דעם עמוד, לכדתני רב שמואל בר יהודה, בישראל, שטייט דארט דערמאנט ביי חליצה בישראל, בבית דין ישראל, דער בית דין דארף זיין פון אידן, ולא בבית דין של גרים, דער בית דין זאל נישט זיין פון גרים, ואנא און איך, גר אנא, איך בין א גר, זאגט דער רש"י, הוא ואביו נתגיירו, דעריבער זאגט ער ער איז פסול אויף חליצה. לכאורה, דער רמב"ן זאגט אז די וועלכע זיי זענען לפרסומי מילתא קענען זיין עם הארצים אויכעט, דער ריטב"א דערמאנט דעם רמב"ן, און מען וויל א ראיה ברענגען פון דער מעשה אז פסולים טויגן נישט. מען פסל'ט אים וועגן א גר כאטש מען האט אים נאר גערופן ער זאל אנפילן די פינף, אבער דער ריטב"א פירט אויס, ניין, קען זיין אז די צוויי וואס זענען ענין פון פרסומי מילתא איז גוט, אפילו פסולים אויכעט. ווען מען זאלן געווען באשטימען פריער א בית דין פון דריי, נאכער רופן אן אנדערן אנצופילן, איז גוט גרים אויכעט אפילו פסולים, נאר דא איז נישט געווען דער כבוד פון רב שמואל בר יהודה אז מען זאל אים אפטיילן פון דער זאך, און פון די אלע פינף האט מען געמאכט איין בית דין מפני כבודו, דעמאלט קען ער נישט זיין איז ער פסול ווייל ער איז א גר, אבער דארטן ווי איך דארף לפרסומי מילתא נאר איז גוט אפילו גר, אויב איך האב שוין דריי א בית דין און איך נעם צוויי לפרסומי איז גוט אפילו א גר. אמר רב יהודה, האט רב יהודה געזאגט, כגון רב שמואל בר יהודה, אזא מענטש ווי רב שמואל בר יהודה, אז ער זאגט עפעס א עדות אויף געלט זאכן, מפיקנא ממונא אפומיה, דורך אים טו איך מוציא זיין געלט, אז ער זאגט אז דער איז שולדיג דעם, טו איך אים גלויבן, פרעגט די גמרא מפיקנא סלקא דעתך, דורך אים קען מען מוציא זיין געלט, והא על פי שניים עדים אמר רחמנא, די תורה זאגט דאך אז ס'מוז זיין צוויי עדות, אלא נא, מוציא זיין דורך אים געלט וויל איך נישט, מרענא שטרא אפומיה, אויב ער וועט זאגן איך ווייס אז דער שטר איז באצאלט, וועל איך זיך מער נישט פארנעמען מיט דעם שטר. אבער תוספות ברענגט קלאר אפ די רש"י פון כתובות, איך צערייס נישט דעם שטר, און איך בין נישט גובה מיט דעם שטר.